מיט די אייבערשטער'ס הילף האלט מען דא דף נון אלף, און ווען צום אנהייב נאך פון פריער וועלן זיי מסודר פון פריער עוד מצאתי בכתב יד קדשו. נאך האב איך געטראפן א כתב יד, א הייליג כתב יד פון רבי'ן, של אדונינו מורינו ורבינו זכרונו לברכה, מענין התורה הזאת פון די תורה, בשינוי לשון קצת, אביסל מיט א אנדערע לשון, והנייער און די צעטל, היה קרוע חציו, איז געווען האלב צוריסן, ומה שנמצא כתוב, און וואס איך האב געטראפן געשריבן על הנשאר וואס איז איבער געבליבן, העתקתי האב איך איבער געשריבן, וזה און דאס איז. אויף יוסף שטייט צפנת פענח די באהאלטענע זאכן האט ער אויפגעעפנט דמגליין וואס יוסף האט מגלה געווען שבעים פנים תורה, די זיבעציג פנים פון תורה, סוד אחר, די סוד פון אחר כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק, וסוד אחר אל תגל, און די סוד פון אחר זאלסטו נישט אנטפלעקן, כמובא בזהר. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, יוסף הצדיק האט קודם געהאט א נסיון פון אשת פוטיפר, און אזוי ווי ער איז בייגעשטאנען די נסיון פון אשת פוטיפר איז האט ער זוכה געווען צו די שבעים פנים של תורה, און איז געווארן א חכם ונבון, און מען קען זאגן שמע ישראל השם אלקינו השם אחד. מיט א מיט א מיט א חית אחד מיט א חית מ'קען זאגן אחד מיט א איים סארי אחד מיט א דלת און אחד מיט א ריש איז אחד מיט א דלת איז דא א נקודה וואס מאכט עס פאר א דלת נעמסט אוועק די נקודה מאכט עס פאר א ריש וואס איז דאס איז אויב א מענטש האט זיך אוועקגעשטעלט מיט תיקון הברית האט מתקן געווען די ברית במילא דאס איז טון די נקודה פון יסוד און איך לייג עס צו צו די רייש ווערט עס אחד. שאין כן א מענטש האט דאך נישט מתקן געווען די תיקון היסוד, במילא וועגן דעם איז ווערט עס אחר, במילא מ'קען נישט אנקומען צו אחד צו די ריכטיגע אחד, די ריכטיגע תורה, פון שבעים פנים של תורה, נאר ווען מ'האט מתקן געווען די זאך. און דאס מיינט די סוד אחר אל תגל, די סוד פון אחר, יא, אז פון אחד ווערט אחר, איז ווערט נישט אנטפלעקט, נאר פאר איינעם וואס האט שוין עומד געווען בנסיון, און כשהוא מפסיק הנקודה מהדלת של אחד, ווען ער נעמט אוועק די נקודה פון די ד' פון אחד, והנקודה היא אות ברית, די קליינע נקודה, די חילוק צווישן די ד' מיט די רייש, דאס איז די דאס איז די אות ברית, אשר נעשה אחר וואס ווערט אחר, אויב איך האב אויב איך האב נישט עומד געווען בנסיון, היינו כשהוא מכניס בריתו בזונה, חס ושלום ווען ער איז פוגם די ברית. מיט א זונה הנקרא מלכות הרשעה ער גייט אריין אין מלכות הרשעה הנקרא אל אחר דאס ווערט אנגערופן אל אחר עס ווערט נישט אנגערופן אחד אבער מי שמקדש את עצמו מזאת התאווה איינער וואס הייליגט זיך פון די תאווה אזי מקשר במלכות מקשר במלכות שמים גייט אריין אין מלכות שמים דאס איז די אלף הנקרא אני וואס ווערט אנגערופן אני כמו שכתוב שטייט אין פסוק קדושים תהיו כי קדוש אני דאס מיינט בכל מקום יעדע פלאץ שאתה מוצא גדר ערוה אזוי זאגט רש"י יעדע פלאץ וואס דו טרעפסט א גדר פון א ערוה תמצא קדושה וועסטו טרעפן א הייליגקייט און דאס איז זוהר מיט קיץ אבער מאן דגלי עריין און איינער וואס איז יא מגלה ערוות הכי איהו אתגלי בין אינון עריין טרעפט ער זיך אויך צווישן די אנדערע ערוות אויף די קליפות דאינון אלהים אחרים דאס איז אלהים אחרים וואס שטייט אין תיקונים דף צדיק גימל.

גייט מען צוריק אין סגולה לבטל הרהורי ניאוף לקרוא שמע ישראל ברוך שם וכו' כמו וואס ווערט דא גערעדט ווייל דארטן ווייל אלעס איז דאך מרומז אין דעם אחד צו איך זאג אחד צו איך זאג אחר און אזוי ווי שטייט אין על פסוק אויף די פסוק ויקרב אל אחיו את המדינית יא שטייט דארטן האב איך שוין געשמועסט מיט תרגום יונתן זאגט ער אז וואס אז דער עולם האט געוויינט און געליינט קריאת שמע נמצא קומט אויס שעיקר הנסיון והצירוף שמנסין לאדם די עיקר נסיון און די אויסלייטערונג וואס מען טרייט אויס א מענטש אין מנסין אותו טוט מען אים נישט אויסטרייען אלא בניאוף נאר מיט ניאוף שהיא כלולה משבעים אומות וואס איז נכלל פון אלע זיבעציג אומות שהיא כלולה וואס דאס איז נכלל מצד אל אחר ס'ווערט און מצד אחר אל אחר דאס ווערט שאלה צו ס'ווערט פון אחד צו ס'בלייבט אחד צו ס'בלייבט נעבעך אחר כשצועק לאלקים ווען א מענטש שרייט צום אייבערשטן כמו שכתוב שטייט אין פסוק כן נפשי תערוג אליך אזוי ווי די אייל שרייט אזוי שרייט דער מענטש די וצועק שבעין קלין לא פחות ער שרייט זיבעציק קולות נישט ווייניגער ווי דעם אז נפתחין לו סודות התורה עפנט אויף די סודות התורה דמטמרין די וואס איז באהאלטן מגלין ליה טוט מען אים מגלה זיין ומוליד ער טוט מוליד זיין נפש חדשה נייע נפשות כי מוליד תורה וואס ווערט הולדת התורה די תורה ווערט געבוירן דורך דעם וואס ער איז עומד בנסיון ביי די תאווה כללית והתורה כלולה מנפשות ישראל די תורה איז נכלל פון אלע נשמות פון אידן במילא איז עס מגלה נייע נשמות, ומגלה הפנים של התורה, מגלה די פנים פון די תורה, כי עד עכשיו, ביז יעצט, היתה סתימא בקליפין, יעצט ביסטו געווען באדעקט מיט קליפן, כי הקליפה קדמה לפרי, פאר די פרי איז דא א קליפה, מה שאין כן יעצט מ'האט אוועק גענומען די די פגם הברית, איז האט מען געטראפן די פרי, ויכול הצדיק און דער צדיק להוריש תורתו, צדיק קען מוריש זיין געבן צו ירשענען זיין תורה שמחדש איז מחדש נשמתין חדתין נייע נשמות לכל אחד מאנשיו מקורביו אלע מענטשן וואס זענען נאנט צו אים המקושרים בתורתו זענען פארבינדן מיט זיין תורה כמובא בזמר אזוי ווי שטייט אין די זמר פון אזמר בשבחין למעבד נשמתין חדתין מען מאכט נייע נשמות בתרתין ובתלתין מיט די צוויי און דרײַסיק נתיבות התורה למד בית נתיבות דהיינו בתורה, די תורה המתחלת בבית, הייבט זיך אן מיט א בית בראשית, ומסיימת בלמד, ס'ענדיגט זיך בלמד לעיני כל ישראל, איבער שלשה שבט'ן, דאס מיינט אז היינו אורייתא תליתאה, די תורה וואס ס'איז געדריטלט, ס'האט נביאים, תורה נביאים כתובים, עביד נשמתין ורוחין חדתין, ס'מאכט נשמות און נייע רוחות, והתורה און די תורה זכה, אויב א מענטש איז זוכה.

און פארקערט פסק'ן כנ ל אזוי וכל אחד ואחד יעדער איינער כפי מה שהוא מקבל לויט די כלי וואס ער איז מקבל אבער מאתו יתברך פונעם אייבערשטן לא תצא הרעות קומט נישט ארויס די שלעכטס כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק מפי עליון לא תצא הרעות גייט נישט ארויס די שלעכטס אבער דאס האבן מיר דאך שוין פריער געהאט ממש פאר דעם האט דער רבי געזאגט אז ווער ס'איז מקושר צו א צדיק איז דער צדיק מאכט אין אים נייע נשמות אז ער יא קען אנקומען, אפילו אזוי זאל ער קענען אנקומען צו די סם חיים. והברכה והקללה, די ברכה און די קללה, נעשה אצל האדם, ס'ווערט געמאכט ביי די מענטש, כפי הכלי שיש לו, לויט די כלי וואס ער האט, צו ער האט שוין מתקן געווען פגם הברית אדער נישט, כמו שכתוב ווי שטייט אין פסוק, ראה אנכי נותן לפניכם ברכה וקללה. לפניכם דייקא, פאר ענק געב איך א ברכה און א קללה, כי מלפני הקדוש ברוך הוא פארן אייבערשטן יוצא אור פשוט קומט ארויס א פשוט'ע לעכטיגקייט, היינו אותיות פשוטים, פשוט'ע אותיות, ולפי האדם לויט די מענטש, כן נעשה הצירוף, אזוי ווערט די די קאנעקשאן, אם הוא אדם טוב, אויב איז א גוטער מענטש, נעשה צירוף של ברכה, ווערט, ס'איז דא א צוזאמשטעלונג פון א ברכה, ואם לאו, און אויב נישט, להיפך קומט עס אויס פארקערט, וזה לפניכם. פאר אייך, לויט די מענטש, דארט קומט עס ארויס ברכה וקללה, דייקא, דייקא ביי די מענטש, כי לפני השם, ווייל פארן אייבערשטן, עדיין אין ציור לצירוף הזה, ס'איז נישטא קיין ציור, ס'איז נאך נישט אויסגעמאלן, דער מענטש מאלט עס אויס מיט זיין קאפ, ווייל ביים אייבערשטן איז נישטא קיין ציור אם היא ברכה אם לאו, אם לאו צו עס איז א ברכה אדער נישט. זה שמתמי' את עצמו בלעם, בלעם פארוואונדערט זיך, א בלעם האט געטראכט, אזוי ווי ער איז א גרויסע פוגם, און ער איז א. ער איז נישט קיין שומר הברית, ער האט פגם הברית עד הסוף, ממילא וועט ער זיך קענען נעמען די אייבערשטער'ס אור פשוט פון די ברכה, און מאכן פון דעם א קללה. אז ער, איך מיין בלעם ווינדערט זיך אויף דעם, וואס ער זעט הנה ברך, ברך לקחתי, איך איך איך איך האב געוואלט נעמען, איך האב געוואלט עס אויסטייטשן וויאזוי איך וויל, אבער ברך ולא אשיבנה, ברך בקמץ, איך וואלט דא פארמאכט און איך קען עס נעמען איך קען טון מיט דעם וואס איך וויל. יא, גם לקחתי משמע ברצונו לקח. ער האט עס גענומען, ער האט געוואלט נעמען, ער איז געווען אזוי פרייליך דאס צו נעמען. פארוואס? ווייל ער האט געוואלט, געוואוסט אז יעצט וועט ער קענען עס אויסטייטשן לויט זיינע כלים. אבער דערווייל ס'האט נישט געהאלפן. דער אייבערשטער זאל העלפן אז אלע קללות פון בלעם זאל ווערן איבערגעדרייט נאר צו ברכות. און הייבט מען אן דא תורה ל' ז. לשון רבינו זכרונו לברכה. די לשון פון רבי'ן, שטייט דרשו השם ועוזו בקשו פניו תמיד. מען דארף פארשן דעם אייבערשטן און זיין שטארקייט, מען דארף זוכן די פנים פונעם אייבערשטן שטענדיג. אות א', עיקר הבריאה, דער עיקר פון די בריאה איז, היא, דאס איז, בגין דישתמודעון ליה, כדי מען זאל אנערקענען אז ס'דא א באשעפער, כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק אז די גאנצע בריאה איז לכבודי בראתיו, באשאפן פארן כבוד פונעם אייבערשטן, יצרתיו. כ'האב עס אויסגעמאלן אף עשיתיו, כ'האב עס געמאכט, ביי די וועי אין די פסוק שטייט די דריי וועלטן, אצילות איז דאך געווען גלייך נאך פאר ס'איז געווארן אפילו די וועלט אפילו, איז דא אצילות, בריאה, יצירה, עשיה, איז בראתיו, בריאה, יצרתיו איז עולם היצירה, און אף עשיתיו עולם העשיה, איז אין די אלע וועלטן קען מען טרעפן דעם אייבערשטן. אות בית.

א מענטש ס'דא חומר בלייבן מגושם צורה ווערן מער אלקות חכמה ושכלת דו קליגשאפט און נארישקייט וכן איז אויך בחינת אור וחושך וואס מיינט דאס אור וחושך כמו שכתוב שטייט אין פסוק כיתרון האור מן החושך און וואס מיינט עס כמו שאמרו אזוי ווי די חכמים זאגן גדולה דעה

ליכטיגקייט און דינקלקייט איז א זאך וואס מען קען נישט מסביר זיין. א גוף מיט א נשמה קען יעדער זייער שיין מסביר זיין, אבער א ליכטיגקייט מיט א דינקלקייט איז דער רבי דא אביסל מער מסביר אז דאס ווערט אנגערופן מ'האט דעת. און נאך א זאך, והם בחינת חיים ומיתה, כמו שכתוב שטייט אין פסוק, חכמה, אויב ס'איז דא בחינת חכמה, ווי קלוג, דאס ווערט אנגערופן חיים, ווייל חיים און מיתה, מיינט דאך נישט סתם געלעבט און געשטארבן אויף די וועלט, ס'מיינט דאך אויף די וועלט אליינס איז דא חיים און מיתה, סאו וואס מיינט חיים און מיתה אויף די וועלט? סאו דאס מיינט חכמה, אז חכמה לעבט אויף א מענטש אויף די וועלט, וכתיב ס'שטייט אין פסוק ימותו, פארוואס שטארבט מען אויף די וועלט? ולא בחכמה ווייל מ'האט נישט געהאט קיין חכמה, וכתיב ס'שטייט אין פסוק במחשכים הושיבני, אין די פינצטערניש האסטו מיך אריינגעזעצט, כמתי עולם, אזוי ווי מענטשן וואס שטארבן, זעט מען פון דא אז אויב איינער לעבט אין חושך, דאס מיינט ער האט נישט קיין דעת, ער האט נישט קיין חכמה, פאלט ער אריין כמתי עולם, נעבעך אזוי ווי די מענטשן וואס שטארבן, והם בחינת, זיי זענען בחינת שכחה וזיכרון, דא זאכן וואס מען דארף פארגעסן, דא זאכן מען דארף געדענקען, כמו שכתוב שטייט אין פסוק, נשכחתי כמת מלב, זעט מען ווייטער, ס'איז ווייטער א מת. ווערט אנגערופן א מת ווען מען פארגעסט זאכן. וכתיב ס'שטייט אין פסוק זכר חסדו, מען דארף געדענקען די חסד השם א גאנצע צייט. דער אייבערשטער האט געדענקט די חסד השם. וזה שאמרו חכמינו ז"ל דאס חזל זאגן, השוכח דבר אחד ממשנתו אז איינער פארגעסט א זאך איין זאך פון זיין לערנען, איז כאילו מתחייב בנפשו איז ער זיך אליין שולדיג. רק ווייל שטייט וואס שנאמר שטייט די פסוק, רק השמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח. און אויב איינער פארגעסט, דאס מיינט אז א בחינה פון מיתה זעט מען זכרון האט אויך צוטון מיט מיתה, והן בחינת חכמת התורה, און פון די אלע חכמות רעדט מען חכמת התורה, נישט חכמות חיצוניות, די אלע חכמות חיצוניות דאס מאכט נישט א מענטש לעבן, הן חומר, דאס איז חומר, סכלות, נארישקייטן, דאס איז חושך, דאס איז מיתה, דאס איז שכחה, פארגעסן, בחינת בהמה. כנגד חכמת התורה קעגן די חכמת התורה. איז אות ג' וצריך כל אחד, כל אדם, יעדער מענטש דארף להכניע החומר, מכניע זיין דעם חומר, היינו בחינת מיתה, בחינה פון מיתה, בחינת סכלות, בחינה פון נארישקייטן, של הגוף פון די גוף, של הארבע יסודות פון די פיר יסודות. ס'דא אש מים רוח עפר. און פון די אש מים רוח עפר דארף ער ארויפברענגען פון א גשמיות'דיגע ענין צו מער רחניות און מער פנימיות, כמו שכתוב בזוהר אזוי שטייט אין זוהר אלקים ויקח ה' אלקים את האדם, די אייבערשטער האט גענומען אדם האט אים אריינגעלייגט אין גן עדן, פון ווי האט ער אים גענומען? מאן נטל ליה, פון ווי האט ער גענומען דעם מענטש? מארבע יסודין דיליה, א מענטש האט די פיר יסודות, אש מים רוח עפר, דאפריש ליה מתאוה דלהון, די אייבערשטער האט עס אוועקגענומען פון זייער תאוות, ממילא אז מען נעמט ארויס א מענטש פון די פיר תאוות פון אש מים רוח עפר און איך לייג אים אויף רחניות'דיגע פלעצער פון אש מים רוח עפר, דאס מיינט אריינגעלייגט די מענטש אין גן עדן. און דאס זאגט די זוהר הקדוש, וזה וזה נעשה על ידי התענית, דאס ווערט געמאכט דורך א תענית. א מענטש פאסט, יא, שעל ידי התענית מחלישין הארבע יסודות, די פיר יסודות פון די גוף ווערן שוואכער, ונתבטל החומר, ס'ווערט נתבטל די חומר בחינת חומר,

אדם מ'הייבט אן צו ווערן א מענטש, און דאס איז די בחינה פון תענית, אבער אונז ווייסט מיר אויך די עיקר פון תענית איז נישט דאס אז מען עסט נישט, איז די חלק פון צדקה וואס מען טוט יא, און מען עסט בקדושה, וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אויף דעם וואס חזל זאגן, אגרא דתעניתא די עיקר שכר פון א תענית איז נישט אז איך עס נישט, צדקתא איז א חלק די צדקה וואס מען געבט, אבער א תענית דארף מען געבן אסאך צדקה, כי צדקה רומז לאור, צדקה ווייזט אויף אור, אזוי מאכט מען מאכט א מענטש זיין לעבן לעכטיג, כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק וזרחה לכם יראי שמי, עס וועט שיינען צו אייך, די וואס האבן מורא פון מיין נאמען, שמש צדקה, א זון פון צדקה, זעט מען די תורה מאכט לעכטיג, ווי א תורה, און דאס איז די תורה, די תורה ווערט אנגערופן צדקה, ס'איז דא א חלק פון צדקה וואס די אייבערשטער געבט, די חלק פון צדקה וואס די אייבערשטער געבט איז אז עס איז געבן א תורה. און די זעלבע זאך, איינער די גרעסטע צדקה איז, איינער לערנט תורה, איינער וואס האט נישט קיין שכל, ער לערנט אים אויס תורה, איז אויך די גרעסטע חלק פון צדקה. אבער עס איז אויך דא א חלק פון צדקה וואס מיינט ביי אונז צדקה געבן געלט, און ארויסהעלפן א מענטש מיט יעדע זאך. אבער די עיקר איז די תורה'דיגע צדקה. והיא בחינת אדם, דאס איז בחינת אדם, כמו שכתוב וואס שטייט בפסוק, זאת התורה אדם. זעט מען די גאנצע זאך. וויאזוי מען ווערט א מענטש איז דורך די תורה, וואס מיינט, וואס דאס האבן מיר געשמועסט, דאס איז די עיקר צדקה. וזה אותיות אדם, און די אותיות פון אדם, עס קען נאר גיין פארקערט. די מ' סתומה וואס איז דא ביי די ווארט אדם, איז בחינת תענית, דאס ווייזט אויף א תענית. ס'איז פארמאכט איך עס נישט יעצט. שהיא בחינת עולם הבא, דאס ווייזט אויף די פערציג טעג וואס משה רבינו איז געווען אין יענע וועלט. דלית ביה אכילה ושתיה, ס'איז נישטא דארט עסן און טרינקען. א תענית. און די ד' וד' און די ד' פון די ווארט אדם, הוא רמז לארבע יסודות די פיר יסודות, שנשפלין וואס ווערן דערנידערט על ידי זה דער וואס ער פאסט. ונתעלה השכל הרומז באלף וואס ווערט דער שכל וואס איז רומז אין אלף האט חכמה צו פארשטיין אז אלעס איז די אייבערשטער, כמו שכתוב וואס שטייט אין פסוק, ואאלפך חכמה, כ'וועל דיר לערנען חכמה, אלף מיינט לערנען חכמה וואס מ'האט א באשעפער, און דאס איז די גרעסטע צדקה וואס מ'קען טון פאר א מענטש. וזה שכתוב בזוהר דאס שטייט אין זוהר, נעשה אדם. לאמיר מאכן א מענטש. וויאזוי מאכט מען א מענטש? על ידי תענית, דורך דעם ס'דא א תענית, נעשה בבחינת אדם ווערט א מענטש געמאכט פאר א מענטש. כתיב הכא דא שטייט נעשה, לאמיר מאכן. וכתיב התם און שטייט דארטן ביי רות. ווען רות איז געגאנגען צו די פעלד פון בועז, און זי איז אהיימגעקומען, האט זי געזאגט פאר נעמי, שם האיש, און די נאמען פון די מענטש אשר עשיתי עמו, וואס האט געארבעט ביי אים, זיין נאמען איז בועז. סאו. די שאלה דארט איז געווען ווייל זי האט געזען נעמי האט געזען אז רות קומט אהיים מיט א מיט א גרויסע פעקל פון שעורים סא מה התם צדקה דארט איז געווען א צדקה בועז האט געטוהן א צדקה מיט רות אף כאן די זעלבע זאך דא מיינט אויך א צדקה דורך די בחינה פון צדקה קומט מען אן צו דעם וואס מען ווערט א מענטש דאס מיינט ער וויל ארויס ברענגען אז דאס וואס שטייט אין זוהר הקדוש די תענית די תענית מיינט די עיקר צדקה חלק דאס איז מאזעל פערש כי בזוי מפורש שם דארט מיט מפורש אדער צדוק הי בדי קנה אדם אדם דאך צדוק וועט דער ציל פון א מענטש א מענטש גייט צדוק ולא מות שם לענט עס וואס מקרב פון די פוסק ווי כזה פון די פוסק נאס אדם צי וואך דאס וואס שטייט אסי נאס אדם איך זי וואס שטייט דאס מיין מאס פון ריס שטייט אויך דאס שיין מוי שאשוסי סי מוי לענט צדוק ווען צדוק יא נו, אבער רבינו ז"ל מביא ראי' מזה לענין תענית. ער שטעלט צאם תענית מיט צדקה, כי צדקה ותענית הם בחינה אחת ס'איז איין בחינה, כי אגרא דתעניתא וואס די שכר פון א תענית איז צדקה צדקתא און אזוי ווייטער, על כן וועגן דעם הביא מזה איז מביא פון דעם, שעל ידי התענית דורך א תענית שבחינת צדקה, וואס איז דאך א בחינה פון צדקה, נעשה בגדר אדם ווערט ער א אדם שהיא הדת האמיתית של תורה, וואס די אמת'דיגע דעת פון תורה, שבחינת אור ונפש דאס איז די אור, עס מיינט ליכטיגקייט און עס מיינט אויך אז א מענטש ס'נשמה ווערט אויפגעלעבט וכו' כי הכנעות החומר והגוף ווי אזוי מ'איז מכניע די חומר מיט די גוף בחינת בהמה יא וכו' לגבי הנפש די נפש איז בחינת אדם יא די תענית איז בחינת צדקה וואס די עיקר איז צדקה לאמיר דא סטאפן האלטן דא ביי ס' יא